ברוך השם, מסכת ביעא דף ג עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן בלועה, זאגט די גמרא, ואף ר' יוחנן סבר, אויב אויך ר' יוחנן האלט, גזירה משום משקין שזבו, דעריבער איז ביעא שנולדה ביום טוב אסור, ווייל עס איז גלייך צו משקין שזבו, דעם זעלבן תירוץ ווי ר' יצחק האט גענוצט. דרב יוחנן רמי דרב יהודה אדרב יהודה, רב יוחנן האט געפרעגט א סתירה פון רב יהודה אויף רב יהודה ומשני און ער האט פארענטפערט און פון דעם אופן וואס ער האט געפרעגט און ער האט געענטפערט זעה איך אז רב יוחנן האלט אז ביעא איז גלייך צו משקין שזבו אזוי ווי די סברה וואס רב יצחק האט פריער געזאגט אז ביעא בלועה און משקין בלועין. די קשיא האט רבי יוחנן אזוי געפרעגט, תנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, אין סוחטים את הפירות, מען טאר נישט אויסקוועטשן די פירות, להוציא מהם משקין, אז ס'זאל ארויסגיין פון די פירות משקין, ווייל דאס איז א תולדה פון דש. ווייל ער טוט ארויסנעמען די משקין פון זייער שאל, איז די זעלבע זאך ווי ער נעמט ארויס די תבואה פון די שטרוי. ואם יצאו מעצמן, דער מענטש האט נישט געקוועטשט די פירות, נאר פון זיך אליין זענען זיי ארויסגעגאנגען, די משקין, אסורין, טאר מען זיי נישט טרינקען אין שבת, כ'האב מורא שמא יסחוט. יצאו מעצמן איז אסור מדרבנן. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, אם לאוכלין, אויב די פירות האב איך אראפגענומען, מען זאל זיי עסן, היוצא מהן מותר, און די משקן וואס גייט ארויס פון זיי מעג מען טרינקען אין שבת, ווייל ער איז דאך נישט צופרידן מיט דיע משקן, ער דארף דאך האבן אז די פירות זאלן זיין בעסער, ער וויל זיי דאך עסן. בין איך נישט גוזר שמא יסחוט. ואם למשקין, אויב די פירות שטייען מען זאל זיי אויסקוועטשן אויף משקין, איז ער דאך צופרידן פון די משקין וואס איז ארויסגעגאנגען, היוצא מהן, די משקין וואס איז פון זיי ארויסגעגאנגען אין שבת, אסור, טאר מען שבת'דיגן טאג נישט טרינקען. אלמא, זעט מען דאך. אזוי פרעגט ר' יוחנן, כל אוכלין לר' יהודה, פון דעם וואס ר' יהודה זאגט אם לאוכלין היוצא מהם מותר, זע איך אז יעדע זאך וואס איז אויף צו עסן איז לויט ר' יהודה אוכלא דאפרת הוא די זאך וואס גייט ארויס פון אים איז גלייך ווי א שטיקל עסן וועלכע האט זיך אפגעבראכן. און דאס ליגט נישט אין דער כלל פון דער גזירה משקין שזבו. ורמינהו, איך פרעג א סתירה פון רבי יהודה אויף רבי יהודה. שטייט אין דער משנה, ועוד אמר רבי יהודה, נאך האט רבי יהודה געזאגט. פריער האט רבי יהודה געזאגט א דין, אז דער מענטש האט מורא טאמער ראש השנה וועט זיין צוויי טעג, קען ער ערב ראש השנה מאכן צוויי עירובין, דער עירוב זאל ער קענען גיין מער ווי אלפיים אמה אויף מזרח דעם ערשטן טאג ראש השנה, און דעם אנדערן טאג ראש השנה זאל ער קענען גיין למערב, כאטש ס'איז דאך דא א דין אז אויף איין טאג קען מען נישט מאכן צוויי עירובין, אז איין האלבן טאג זאל ער קענען גיין אויף מזרח מער ווי אלפיים אמה. און אויף דעם אנדערן האלבן טאג זאל ער קענען גיין למערב, דאס קען מען נישט מאכן ווייל דער עירוב דארף דאך קונה זיין בין השמשות, אבער ראש השנה לערנט רבי יהודה קען ער מאכן, פארוואס? ווייל די צוויי טעג פון ראש השנה איז צוויי באזונדערע קדושות, דאס איז דאס הייסט אזוי, איין טאג איז קודש, נאר איך ווייס נישט וועלכע טאג ס'איז הייליג. דארף מען דאך האבן א עירוב נאר איין טאג, און איך ווייס נישט וועלכן טאג, דעריבער קען מען מאכן צוויי עירובין. ועוד אמר רבי יהודה, נאך האט געזאגט רבי יהודה, אז איינער האט א באסקעט מיט פירות, וואס ער האט פון דעם נישט אראפגעגעבן קיין תרומות און מעשרות, און יום טוב טאר מען דאך נישט אראפגעבן קיין תרומות און מעשרות, זאגט רבי יהודה, מתנה אדם. על כלכלה של פירות ביום טוב ראשון, ער קען אפשיידן מיט א תנאי, ואוכלה בשני, און די צווייטן טאג וועט ער עס קענען עסן. דאס הייסט אזוי, ער האט א באסקעט פון פירות און ער האט פארגעסן ערב יום טוב האט ער נישט געמעשרט, יום טוב קען ער דאך נישט געבן קיין מעשרות, קען ער אבער זאגן אזוי דעם ערשטן טאג. אויב היינט איז א וואכעדיגע טאג און מארגן איז קודש, זאל דאס זיין תרומה און מעשר אויף די אנדערע. און אויב היינט איז ראש השנה, האב איך גארנישט נישט געזאגט, און ער מאכט א סימן וועלכעס כ'האב באשטימט פאר תרומות און מעשרות. מארגן זאגט ער נאכאמאל, אויב היינט איז א וואכעדיגע טאג, איז דאך נעכטן געווען קודש, האב איך דאך נישט אפגעשיידט, שייד איך יעצט אפ, דאס זאל זיין תרומה אויף די אנדערע, די וואס כ'האב נעכטן געמאכט א סימן, און אויב היינט איז קודש, איז דאך נעכטן געווען חול, אויב איז דאך דאס געווארן תרומה פון נעכטן, און ממה נפשך איז דאס געווארן פארראכטן. אבער עסן מעג ער דאס ערשט אין צווייטן טאג, דעם ערשטן טאג קען ער עס נישט עסן, ווייל קען דאך זיין דער ערשטער טאג איז קודש, און אויב דער ערשטער טאג איז קודש איז דאך נישט געווארן אפגעשיידט קיין תרומות ומעשרות. וכן, די זעלבע זאך זאגט רבי יהודה, ביעה שנולדה בראשון, לגבי דעם דין פון א איי, הייסט אויך די צוויי טעג פון ראש השנה צוויי קדושות, איין טאג איז חול און איין טאג איז יום טוב, איך ווייס נישט וועלכע טאג ס'איז קודש, און ביי ביעה איז אויך דער זעלבער דין, אז ס'איז ביעה שנולדה בראשון תאכל בשני. קען איך עס עסן אין צווייטן טאג? דעם ערשטן טאג קען איך נישט, אין צווייטן יא. בשני אין, נאר אין צווייטן טאג זאגט רבי יודא מעג מען עסן די איי, בראשון לא, אין ערשטן טאג נישט. זעהט איך אז רבי יודא האלט אז יעדע זאך וואס גייט אוועק פון זיין ארט אין יום טוב, אפילו א אוכל, איז עס אויכעט אסור. און פריער האט דאך רבי יהודה געזאגט אז יוצא אם לאוכלין, אז אויב כ'האב צוזאמען געקליבן פירות צו עסן און ס'איז פון זיי אליין ארויס געגאנגען משקה, זאגט ער אז ס'איז מותר? ומשני רבי יוחנן, האט רבי יוחנן פארענטפערט, מוחלפת השיטה. אז די משנה פון אין סוחטין דארף איך איבערקערן דאס וואס רבי יהודה זאגט אויף די רבנן, דאס הייסט איך דארף זאגן אז דאס וואס די רבנן זאגן זאגט רבי יהודה אז אויב יצאו מעצמן איז שטענדיג אסור אפילו איך האב צוזאמען גענומען די פירות לאוכלין און יצאו מעצמן אסור. ווייל אין משקין שזבו וואלט מען געזאגט ומדקא מרמי להו אהדדי. ווען איך זעה רבי יוחנן פרעגט א קשיא פון משקין שזבו אויף ביצה שנולדה ביום טוב שמע מינה, איז פון דעם א ראיה חד טעמא הוא, אבער ביידע זעלבן טעם אז ביצה שנולדה איז אויך גלייך צו משקין שזבו. ווייל אויב איך וועל זאגן אז ביצה איז נישט גלייך צו משקין שזבו, נאר ס'איז גלייך צו פירות הנושרים, איז דאך נישט קיין שום סתירה פון רב יהודה'ן אויף רב יהודה, רב יהודה האט נאר מתיר געווען פירות שזבו, פירות ער האט צוזאמגעקליבן לאכילה פון זיי איז ארויסגעגאנגען משקין, אבער פירות הנושרים האט ער נישט מתיר געווען. אז רבי יוחנן פרעגט א סתירה פון ביצה אויף יוצא מעצמו איז דאך א סימן ווייל ער לערנט ביצה איז גלייך צו משקין שזבו אזוי ווי רבי יצחק האט פריער געזאגט רש"י. רבינא אמר, רבינא זאגט, לעולם לא תיפוך. דאס וואס רבי יוחנן האט געפרעגט א סתירה פון רבי יהודה'ן אויף רבי יהודה ביי משקין, וואס זענען אליין ארויסגעגאנגען און ער האט צוזאמענגעקליבן די פירות לאכילה, איז רבי יהודה מתיר און ביצה שנולדה טוט רבי יהודה אסר'ן בראשון איז מכח דעם האט רבי יוחנן געזאגט מוחלפת השיטה אז די משנה פון אין סוחטין. דארף איך זאגן דאס וואס די רבנן זאגן אז דאס זאגט רבי יהודה, זאגט רבינא ניין איך דארף נישט אזוי זאגן, און רבי יהודה וועט טאקע האלטן אז אויב מ'האט צוזאמען גענומען די פירות לאכילה, משקין שיצאו מעצמן איז מותר, און די זעלבע זאך ביצה שנולדה ביום טוב איז אפילו בראשון אויך מותר. נאר ורבי יהודה לדבריהם דרבנן קאמר להו, רבי יהודה זאגט דאס צו די רבנן לדידי לויט מיר נאך, אפילו בראשון נמי שריא איז ביצה שנולדה אין ערשטן טאג ראש השנה מעג מען עס אין ערשטן טאג עסן, דאוכלא דאיפרת הוא ווייל וועגן סחיטה איז דאך נישט דא. משום משקין שזבו איז אויך דא נישט דא ווייל בעומדת לאכילה אוכלא דאפרת היא איר טוט עס אסר'ן אפילו אין צווייטן טאג, זאל טאקע זיין אז איר זאגט די איך בין גוזר משקין שזבו אין תרנגולת עומדת לאכילה זאגט איר איז די זעלבע גזירה פון משקין שזבו. איז לשיטתכם זענט איר גערעכט דעם ערשטן טאג, אודו לי מיהת, זייט מיר אבער מודה דבשני שריא, אז אין צווייטן טאג איז מותר, ווייל איינער פון די טעג איז דאך זיכער חול, דשתי קדושות הן, נישט די טייטש איז אז ביידע טעג זענען איין קדושה, ס'איז צוויי קדושות אדער דער ערשטער טאג אדער דער צווייטער. און איינער איז חול איז דאך ממה נפשך דארף דאך זיין מותר די ביעה בשני איז דער ערשטער טאג געווען חול איז דאך איז געבוירן געווארן בחול איז דאך מותר דעם צווייטן טאג ווען ס'איז יום טוב איז דער ערשטער טאג געווען יום טוב ווען ס'איז געבוירן געווארן דארף דאך עס אויך זיין מותר בשני איז דאך דער צווייטער טאג חול. ואמרי ליה רבנן, האבן די רבנן געזאגט צו רבי יהודה, לא ניין, קדושה אחת היא, ביידע טעג פון ראש השנה איז איין קדושה, ס'נישט גלייך ווי אנדערע יום טובים, ווייל די ביידע טעג ראש השנה האט מען נישט מתקן געווען מכח ספק, אפילו בזמן בית דין האט אמאל אויך פאסירט אז מ'האט געמאכט צוויי טעג, אויב ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן אם באו עדים מן המנחה ולמעלה, רבינא בריה דרב עולא אמר. רבינא בריה דרב עולא גייט פארענטפערן אז ס'איז נישט קיין קשיא פון רב יהודה אויף רב יהודה, די קשיא הייבט זיך גאר נישט אן. אין אמת'ן האלט רב יהודה אויף משקין שזבו, אויב מ'האט עס צוזאמען גענומען לאכילה די פירות איז אוכלא דאפרת, און די זעלבע זאך די ביעה וועט אויכעט זיין מותר. נו הכא דא וואס רב יהודה זאגט. אז אין ערשטן טאג ראש השנה איז די ביעה אסור מיינט מען בתרנגולת העומדת לגדל ביעה, אז די תרנגולת איז אזעלכע העומדת לגדל ביעה, ורב יהודה לטעמיה דאית ליה מוקצה, רב יהודה האלט דאך פון מוקצה איז דער איסור פון די ביעה איז נישט וועגן משקין שזבו, נאר דער איסור פון די ביעה איז וועגן מוקצה. רש"י. זאגט די גמרא מיתיבי, איך וועל פרעגן א קשיא, איך גיי ארויף אויף די פריעדיגע אמוראים וואס ס'קריגן זיך דעם טעם פון די בית הלל פון דער משנה, האמער געלערנט אחד ביצה שנולדה בשבת, סיי א איי וואס איז געבוירן געווארן שבת, ואחד ביצה שנולדה ביום טוב, סיי א איי ס'איז געבוירן געווארן יום טוב. אין מטלטלין אותה, טאר מען נישט מטלטל זיין די איי, ס'דא דער איסור מוקצה אויף דעם איי, לא לכסות בה את הכלי, איך טאר נישט נעמען די איי צודעקן די כלי, למשל עס ארויף לייגן אויף א מילך פלאש צודעקן, ולא לסמוך בה כרעי המיטה, אדער אוועק שטעלן די איי קעגן שפיץ. און אויף דעם אונטערשפארן די פוס פון בעט, ווייל א איי אויף דעם שפיץ איז זייער שטארק, דאס טאר מען נישט. אבל, אבער, כופה עליה את הכלי, איך מעג איבערדעקן די איי מיט א כלי, בשביל שלא תשבר, אז די איי זאל נישט ווערן צעבראכן. וואס איז די חידוש דא? איך בין דאך נישט מטלטל קיין מוקצה זאך, איך בין דאך מטלטל א כלי וואס די כלי איז א היתר'דיגע. נאר ס'דא א מאן דאמר, רבי יצחק זאגט, אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל בשבת, אפילו א היתר'דיגע כלי, א כלי וואס איז נישט קיין מוקצה, טאר מען דאס נישט מטלטל זיין נאר צוליב א זאך הניטל בשבת. איז לויט ר' יצחק'ן וועט אויסקומען אז איך טאר נישט נעמען א כלי צוצודעקן די איי, ווייל דאס הייסט דאך איך נעם די כלי צוליב א זאך וואס די זאך איז מוקצה. איז דאך שווער אין דער ברייתא אויף ר' יצחק'ן, נאר ר' יצחק וועט זאגן אז דא רעדט זיך אז ער דארף האבן די ארט פון די כלי, דעמאלט מעג ער דאך שוין אוועקנעמען די כלי פון ארט, און אויב ער מעג ער שוין נעמען די כלי, מעג ער שוין שפעטער נאך אוועקלייגן צוצודעקן די כלי. איז ספיקא אסורה. האב איך יעצט געלערנט פשט, ס'איז א ספק צו ס'איז געבוירן געווארן יום טוב צו ס'איז געבוירן געווארן אין די וואכן, טאר מען עס נישט עסן יום טוב, טאר מען עס נישט מטלטל זיין יום טוב.

משום הכנה, איז דאך דער איסור א דין תורה, הוי ספיקא דאורייתא, און דעריבער זאגן מיר ספיקא אסורה, ווייל ס'איז א ספק אין א איסור תורה, וכל ספיקא דאורייתא לחומרא, יעדער ספיקא דאורייתא איז מען מחמיר. אלא לרב יוסף וואס רב יוסף זאגט אז די טעם פארוואס ביצה שנולדה ביום טוב איז אסור גזירה משום פירות הנושרים ולרב יצחק רב יצחק וואס ער זאגט די טעם ביה ש נולדה ביום טוב איז אסור גזירה משום משקין שזבו דאמרי זיי לערנען דאך משום גזירה אז דער איסור איז משום גזירה. ספיקא דרבנן היא איז דאך עס א ספק אין א איסור וואס איז דרבנן אפילו דעמאלט ווען ס'איז ודאי נולדה ביום טוב איז דאך עס אויך אסור משום גזירה מדרבנן און אויב ס'איז א ספק צו נולדה ביום טוב איז דאך עס א ספק אין א זאך וואס איז אסור מדרבנן וכל ספיקא דרבנן לקולא ספיקא דרבנן דארף מען מעקל זיין פארוואס שטייט דא א וספיקא אסורה, דער תוספות ישנים זאגט אויף ר' נחמנ'ן פרעג איך נישט קיין קשיא, לכאורה קען איך אויך פרעגן די זעלבע זאך ר' נחמן וואס ער לערנט אז די טעם פון איסור איז ווייל וועגן מוקצה, און מוקצה איז דאך אסור מדרבנן. נאר מוקצה כאטש ס'איז אסור מדרבנן איז מען ביי דעם מחמיר און ס'האט א דין ווי א דאורייתא'דיגן איסור, דעריבער איז ספק מוקצה אסור, אזוי ווי ווייטער פארהאן א גמרא דף כ"ד אז ספק מוכן איז אסור. ענטפערט די גמרא, סיפא אתאן לספק טרפה, דאס וואס שטייט ספיקא אסורה, מיינט מען ס'א ספק אז די ביצה איז געקומען פון תרנגולת טרפה, מען רעדט דא נישט פון יום טוב, נאר מען רעדט וועגן טרפה, איי מען רעדט דאך דא פון יום טוב, ווי קום איך דא אריין אינמיטן צו זאגן א דין פון ספק טרפה, נאר ווייל מען האט גערעדט פריער אין איסור ביצה דערמאנט זיך דאס אויך. פרעגט די גמרא, אי הכי. אויב דו זאגסט ספיקא אסורה מיינט מען ספק נולדה מטרפה, אימא סיפא, זאג די סיפא. אין די סיפא שטייט נתערבה באלף די איי האט זיך אויסגעמישט מיט טויזנט היתר'דיגע, און איך ווייס נישט וועלכע איז די איסור'דיגע, כולן אסורות זיינען אלע אסור. אי אמרת בשלמא ספק יום טוב ספק חול, אויב כ'וועל זאגן. אז די ספיקא אסורה מיינט מען ס'א ספק נולדה ביום טוב ספק נולדה בחול, פארשטיי איך פארוואס נתערבה באלף איז אלע אסור, הוי דבר שיש לו מתירין די ביעא, יעצט איז מיר א ספק אבער ס'עט דאך אמאל קומען א זאך וואס עט מער נישט זיין קיין ספק, ס'וועט זיין היתר גמור, ווען איז דאס? אחר יום טוב וועט עס זיין היתר גמור. וכל דבר שיש לו מתירין, אויב די זאך האט מתירין, אפילו באלף לא בטיל, איז אפילו טויזנט איז דא היתר ווערט עס אויך נישט בטל, כאטש מיט די תורה איז דאך חד בתרי בטל, איינס איסור און צוויי היתר איז בטל, איך לערן אפ פון דעם פסוק וואס שטייט בסנהדרין אחרי רבים להטות. דאָך האָבן די רבנן מחמיר געווען, ווייל עס האָט דאָך מתירין לאחר זמן, זאָל איך עס נישט יעצט עסן באיסור, דאָס הייסט דורך ביטול, זאָל איך עס נישט עסן. פאַרשטיי איך פאַרוואָס, נתערבה באלף כולן אסורות, ווייל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל. אלא אי אמרת אויב דו וועסט לערנען ספק טריפה. ס'א ספק צו די ביעא איז נולדה מטריפה, איז דאך דבר שאין לו מתירין, איז דאך דאס א זאך וואס ס'איז נישט דא קיין אופן ס'זאל זיין היתר גמור, ותבטל ברובא איז אויב נתערבה באלף זאל עס ווערן בטל ברוב, וכי תימא וועסטו וועלן פארענטפערן, ביעא חשובה. א איי איז חשוב ולא בטל, און א זאך וואס איז חשוב ווערט נישט בטל אפילו באלף. אבער הניחא דאס וועסטו קענען גוט פארענטפערן למאן דאמר דער וועלכער לערנט כל שדרכו לימנות, ווייטער וועט די גמרא אראפברענגען א משנה פון מסכת ערלה. דארט לערנט ער אין דער משנה כל שדרכו לימנות, יעדע זאך וואס איז דא מענטשן, א טייל מענטשן זענען מקפיד צוליב זייער חשיבות מען זאל עס פארקויפן מיט א צאל, ווערט נישט בטל, איז לויט דעם מאן דאמר וועט זיין גוט, ווייל ביי אייער איז אויך דא אסאך מענטשן טוהן עס פארקויפן מיט א צאל, הייסט א ביעא אויכעט חשוב. אלא למאן דאמר, אבער דער וועלכער לערנט את שדרכו לימנות שנינו, א וועלכע זאך איז חשוב וואס ווערט נישט בטל דווקא אזא זאך וואס קיין מענטש טוט עס נישט פארקויפן באומדנא, נאר אלע פארקויפן עס במנין, איז דאך מאי איכא למימר, וואס וועסטו לויט אים ענטפערן? א ביעא נישט אלע מענטשן פארקויפן עס ביים אינגען. אסאך מענטשן טוהן עס פארקויפן, מען טוט פארקויפן די פייל אייער, מען שאצט עס אפ, נישט ביום דערנאך. ווי האבן מיר די מחלוקת, כל שדרכו למנות, את שדרכו למנות? דתנן, מיר האבן געלערנט. מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם, איינער האט געהאט בינטלעך פון תלתן, תלתן איז אזא מין קטניות וואס דאס טוט מען אריין אין די געקעכטס אויף א טעם, וואס דאס איז געווען כלאי הכרם, ידלקו, דארף מען זיי פארברענען, ווייל ביי כלאי הכרם שטייט אין פסוק פן תקדש, זאג איך תוקד אש מען זאל עס פארברענען אין פייער אז ס'איז אסור בהנאה. כלאי זרעים טאר מען נישט פארזייען, נאר ס'איז געוואקסן כלאי זרעים מעג מען פון דעם מעג מען עס עסן, כלאי הכרם איז אסור אפילו בהנאה. נתערבו באחרות ואחרות באחרות, די חבילה תלתן פון כלאי הכרם האט זיך אויסגעמישט מיט אנדערע און אנדערע מיט אנדערע, כולן ידלקו דברי רב מאיר, לערנט רב מאיר מען זאל אלע פארברענען, די משנה וועט באלד זאגן דעם טעם פון רב מאיר, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, יעלו באחת ומאתים, אויב איין בינטל פון כלאי הכרם האט זיך אויסגעמישט אין צוויי הונדערט פון היתר, זאל איך איינס פון די צוויי הונדערט און איינס אוועקנעמען און פארברענען, און די אנדערע זענען מותר. דאס איז די שיעור פון ביטול לגבי דיע זאכן וואס זענען אסור בהנאה, כלאים צי ערלה, איז די שיעור פון ביטול באחד ומאתים. פארוואס לערנט ר' מאיר כולן ידלקו, שהיה ר' מאיר אומר ווייל ר' מאיר זאגט את שדרכו למנות דיע זאך וואס, את שדרכו למנות איז די טייטש, אלע מענטשן טוהן עס פארקויפן מיט א מנין, איז דיע זאך האט א חשיבות, מקדש טוט עס אסר'ן, סווערט נישט בטל, סטוט אסר'ן אלעס וואס ווערט מיט זיי אויסגעמישט. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, אינו מקדש, עס טוט נישט אסר'ן מכח דעם דין, ווייל ס'איז א דבר חשוב, אלא שישה דברים בלבד, ס'נאר דא אויף דער וועלט זעקס חשוב'ע זאכן וואס זענען זייער חשוב, און דיע זאכן טוען אסר'ן. רב עקיבא אומר שבעה, רב עקיבא זאגט, ס'דא זיבן זאכן וואס דיע זאכן טוען אסר'ן, ואלו הן.

ווערן זיי נישט בטל. רבי עקיבא מוסיף, רבי עקיבא איז מוסיף, אף ככרות של בעל הבית, ברויט וואס א בעל בית באקט איז אויך חשוב און עס ווערט נישט בטל, אז עס האט זיך אויסגעמישט א ברויט פון כלאי הכרם מיט אנדערע, אפילו מיט טויזענט אנדערע ברויט ווערט עס נישט בטל. הראוי לערלה, ערלה. דיע זאכן וואס זיי זענען א מין בוים און ערלה גייט אן ביי זיי, טוען זיי אסר'ן דאס וואס האבן זיך אויסגעמישט וועגן ערלה. הראוי לכלאי הכרם, כלאי הכרם. דיע זאכן וואס זיי זענען נישט קיין בוים, נאר דאס איז ירקות.

ואיתמר עלה אויף דעם האט מען געלערנט ר' יוחנן אמר ר' יוחנן זאגט את שדרכו לימנות שנינו ר' מאיר האט געזאגט וועלכע זאך איז חשוב את שדרכו לימנות די זאך וואס איז באשטימט אויף דעם אז אלע מענטשן טוען דאס ציילן דיע זאך וואס אלע מענטשן טוען ציילן איז עס חשוב און עס ווערט נישט בטל. ורב שמעון בן לקיש אמר, ר' שמעון בן לקיש זאגט, כל שדרכו לימנות שנינו, דאס הייסט, יעדע זאך וואס ס'איז דא מענטשן, א טייל מענטשן זענען מקפיד צוליב דעם חשיבות מען זאל עס פארקויפן במנין, לערנט רבי מאיר אז דאס ווערט נישט בטל, הניחא לרב שמעון בן לקיש. לויט רבי שמעון בן לקיש וועט זיין גוט, לויט אים נאך וועט דאך אויסקומען אז לויט רבי מאיר'ן איז א ביעה ווערט נישט בטל, וועל איך איינלערנען די פריערדיגע ברייתא ווי רבי מאיר. אלא לרבי יוחנן מאי איכא למימר, אבער וואס וועל איך פארענטפערן לויט רבי יוחנן, לויט רבי יוחנן האלטן דאך אלע, אז אן איי ווייל א טייל מענטשן טוען עס נישט פארקויפן במנין הייסט עס נישט קיין דבר חשיבות? פארוואזשע זאגן מיר פריער אפילו באלף לא בטל?

יעדע זאך וואס מען טוט עס ציילן, אפילו בדרבנן, אפילו דער איסור איז נאר בדרבנן, ווייל דער תנא רעדט זיך בתרומת פירות, וואס די תרומה זייער איז נאר דרבנן, ווייל מדין תורה איז מען חייב פון תרומה נאר דגן, תירוש, ויצהר, אבער פייגן נישט. איז כאטש דארטן איז א דין דרבנן, דאך לא בטל, ווערט עס נישט בטל אז ס'איז דבר שבמנין, וכל שכן בדאורייתא, און א כל שכן ביי א טרפה וואס איז א איסור תורה, איז אוודאי ווערט עס נישט בטל. דתנן מיר האבן געלערנט ליטרא א פונט, אפגעוואויגן א פונט, קציעות, קציעות הייסט פייגן נאכדעם וואס מ'האט עס אויסגעטריקנט אין פעלד, האט מען אראפגעשניטן די שפיצן פון די פייגן, נאכדעם טוט מען זיי פרעסן און זיי ווערן באהאפטן צוזאמען, זיי ווערן אזוי ווי א גבינה אזוי ווי קעז. און דאס ווערט אנגערופן אין לשון פון דער משנה עיגולי דבילה, ווען מען וויל עס פארקויפן דארף מען עס פונאנדערטיילן מיט א מגרפה ווייל ס'איז פארפרעסט, און מען פארקויפט עס מיט א וואג, אויפן פונט פארקויפט מען עס, איז ליטרא קציעות שדרסה על פי עיגול.

רב מאיר אומר, זאגט רב מאיר אז אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון רב לעזער'ן מיט רב יהושע און די מחלוקת איז אזוי, רב לעזער אומר, רב לעזער זאגט, זאל טאקע זיין אז ער ווייסט זיכער אז די ליטרא קציעות געפינט זיך אויבן על פיו, די אונטערשטע זענען נישט בספק דימוע, דאך זענען זיך מצרף די אונטערשטע צו די אויבערשטע לגבי דעם דין מבטל צו זיין אז ס'זאל ווערן בטל ווי דער שיעור פון תרומה איז באחד ומאה. רב לעזער זאגט, רואין את העליונות כאילו הן פרודות, אויב איך זאל דא האבן. הונדערט פעסער פון היתר וואס די פומין זענען היתר'דיגע און און איינעם וואס כ'האב דארט אריין געפרעסט דאס הייסט כ'האב פריער געהאט הונדערט און איין פאס איז א זיכערע זאך אז ס'ווערט דאך בטל נאר אפילו איך האב נישט קיין הונדערט פעסער זעה איך די אויבערשטע ווי זענען אפגעטיילט והתחתונות מעלות עליונות ווייל איך זעה ווי די אויבערשטע זענען אפגעשיידט און זענען אויסגעמישט צוזאמען מיט די אונטערשטע, איז לגבי דעם דין ביטול איז אלעס ספק דימוע, ס'איז זיך מצרף די אונטערשטע אז ס'זאל ווערן בטל די ליטרות וואס געפינט זיך אויבן על הפה, פארוואס איז ער אזוי א מקיל? ווייל תרומת פירות איז דאך נאר דרבנן, איז מען מקיל אין זייער ביטול. דעריבער זאגן מיר אז רואין את העליונות איך זעה די אויבערשטע כאילו הן פרודות זענען אפגעטיילט און אויסגעמישט מיט די אונטערשטע, כאטש די אונטערשטע איז דאך נישט דא קיין שום ספק ס'זאל דארט זיין והתחתונות מעלות את העליונות און די אונטערשטע זענען מעלה זענען מבטל די עליונות. רבי יהושע אומר, רבי יהושע זאגט, ניין, איך זאג נישט אז די תחתונות זאלן מבטל זיין די עליונות, אם יש שם מאה פומין, אויב ס'איז דארטן פארהאנען הונדערט און איין פאס, איז דאך דארטן פארהאנען הונדערט פון היתר אחוץ דעם פון איסור, יעלה, איז עס מבטל. ואם לאו, און אויב ס'איז נישט דא קיין הונדערט פעסער פון היתר'דיגע. הפומין אסורין, דאס וואס איז אויבן איז אסור, והשוליים מותרין, און דער אונטערשטע איז מותר, ווייל די אונטערשטע איז דאך נישט אין ספק דימוע, דעריבער זענען די אונטערשטע מותר. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, נישט אזוי האלט רב לעזער מיט רב יהושע נאר רבי יהודה זאגט, רב לעזער אומר, אם יש שם מאה פומין יעלה ואם לאו הפומין אסורין והשוליים מותרין. דאס וואס רבי מאיר האט פריער געזאגט רבי יהושע האלט, דאס האלט רב לעזער. רב יהושע אומר, רבי יהושע זאגט, אפילו יש שם שלוש מאות פומין, אפילו איך האב דריי הונדערט פומין פון היתר, און די אלע זענען אין כלל פון ספק, לא יעלה, איז עס נישט מבטל דעם יחיד. פארוואס? ווייל די פומי הכלי איז דבר שיש בו מנין, ווערט עס נישט בטל. כאטש די תרומה פון פירות איז דרבנן. אבער דרסה בעיגול ער האט די ליטרא קציעות אריינגעפרעסט אין דעם עיגול, ואינו יודע באיזה עיגול דרסה ער ווייסט נישט אין וועלכן עיגול, דברי הכל יעלה האלטן אלע ס'ווערט בטל, פרעגט די גמרא דברי הכל יעלה האלטן עס ווערט בטל, היינו פלוגתייהו, דעמאלטס איז דאך די מחלוקת. אמר ר' פפא, האט ר' פפא געזאגט, הכי קאמר, אזוי א זאגט ער, דרסה בעיגול, ואינו יודע און ער ווייסט נישט, באיזה מקום עיגול דרסה, אין דעם עיגול ווייסט ער נישט אין וועלכן ארט, או לצפונה, או לדרומה, צו צפון זייט פון עיגול, צו דרום זייט, יעצט דא. איז זענען דאך נישט קאנטיג, זענען דאך באהאפטן, איך ווייס נישט ווי עס איז, ווייל יעצט הייסט דאס נישט קיין בת מנין און ס'איז נישט קאנטיג, איז דעמאלט איז דער דין דברי הכל יעלו, האלטן אלע ס'ווערט בטל, איז דער פריערדיגע תנא וואס איז געשטאנען פריער אז ספיקא אסורה ואם נתערבה באלף כולן אסורות גייט. ווי רבי יהושע, אזוי ווי רבי יהודה לערנט איין אז רבי יהושע האלט אזוי. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, לעולם ספק יום טוב ספק חול, דאס וואס שטייט פריער ספיקא אסורה מיינט מען ספק יום טוב ספק חול, איי דאך א קשיא לויט רב יוסף און לויט רבי יצחק'ן, ס'איז דאך א ספק דרבנן דארף איך גיין לקולא. נאר הוה דבר שיש לו מתירין, דא איז דאך א זאך וואס שיש לו מתירין, מארגן נאך יום טוב קען איך דאך עס עסן אן א שום ספק, אן א דין ביטול, וכל דבר שיש לו מתירין, יעדע זאך וואס האט מתירין, אפילו בדרבנן, אפילו דארט ווי דער איסור איז, דרבנן, צום ביישפיל די ביעה וואס איז דאך גזירת פירות הנושרים, דאך לא בטל ווערט עס נישט בטל בתערובות, רש י.